ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. ואתה, ואתה תצווה, ואתה הקרב אליך, ואתה,

מען רעדט דא מיט משה רבינו, ס'איז נישט קיין ספק אז מען רעדט מיט משה רבינו, קיינער עט נישט ווערן צעמישט, די פרשה האט זיך אנגעהויבן, משה איז ארויפגעגאנגען אויף הר סיני, סוף פרשת משפטים, וידבר השם אל משה לאמר, ער רעדט צו אים, ער זאגט אים, אזוי מאכט מען די משכן, אזוי מאכט מען דאס, אזוי מאכט מען יענץ, אזוי מאכט מען יעדע זאך, ווען ס'קומט צום סוף, דא איז די סוף פון די מעשה המשכן, מען הייבט אן צו רעדן וועגן עניני הכהונה, די סוף פון די גאנצע זאך ממש, דערמאנט מען אים, און דו, יא יא דו, דו עסט טוהן כך וכך, דו עסט טוהן תצוה את בני ישראל, דו עסט מאכן די שמן המשחה, דו עסט ברענגען אהרן, דאס איז א סארט, א סארט קירבה, א סארט אהבה, א סארט דירעקטנעס, א סארט קלארקייט, וואס איז זייער שווערע זאך צו אנקומען, זייער א שווערע מדריגה אנצוקומען, אפשר די שווערסטע זאך. אונז לערנען זייער אסאך זאכן וואס מען קען אפילו בבחינת אזוי ווי זה יתנו בבחינת כאשר הראה אותך בהר כאשר הראה אותך בהר אזוי ווי מען האט דיך געוויזן מען האט געזען מען זעט גרויסע זאכן מען זעט וויאזוי די משכן דארף אויסזען מען זעט וויאזוי די כלים דארפן אויסזען מען זעט וויאזוי די עבודה דארף אויסזען מען זעט די אלע זאכן און מען לערנט עס אזוי וואס איך רוף בבחינת אבדזשעקטיוו בבחינת מהות'דיג בבחינת אזוי ווי עס איז אזוי ווי די זאך איז מען קען עס מסביר זיין פון אנהייב ביזן סוף פון די הנחה ביז די וואס קומט ארויס פון דעם די שרשים די ענפים די גאנצע זאך אבער עס איז נישט דו צו זאגן דו ואתה אפילו שארפער ווי זה יא זה הייסט דאך אויף א אבדזשעקט מען זאגט זה זה יתנו זה ואלה הדברים אשר יעשו דאס איז די כלים וואס זאלן מאכן אתה הייסט מ'קען עס זען למשל ס'קען זיין בדרך כעס ס'קען זיין בדרך אהבה אויב למשל אז איך רעד מיט איינעם און איך פארצייל אים עפעס א מעשה און איך זעה אז ער האלט נישט מיט ער פארלירט פליט פארלירט פאוקעס ער קאנצענטרירט שוין נישט דארף איך זאגן און דו דו איך קען אמאל זאגט מען זיין נאמען יא יאנקל

די בחינה פון שמחה פון חודש אדר און ס'דא א בחינה פון שמחה פון שמחת תורה און ס'דא א בחינה פון שמחה פון פורים און ס'דא א בחינה פון שמחה פון שושן פורים און עט מסביר זיין א מורא'דיג קלאר און מורא'דיג שיין די חילוקים און ער עט זיין צובראכן און זיין דיפרעסט און ס'עט זיין עפעס א הסבר אזוי אין דער ענין איז שוין ס'איז א שיינע דרשה ס'איז א שיינע שיעור. אויב מ'וועט גיין צו א רבי מ'וועט זען ווי ער איז פרייליך שמחת תורה, מ'וועט זען ווי ער איז פרייליך פורים, מ'וועט זען ווי ער איז פרייליך א גאנצן טאג, מ'וועט זען ווי ער איז פרייליך שבת, מ'וועט זען ווי ער איז פרייליך יום טוב, און עס זען, אפשר נאכדעם וועט פעלן א הסבר, דאס הייסט פארוואס טאקע איז דער רבי פרייליך אין אזא גוון, אין אזא וועג פורים איז אביסל אנדערש ווי שמחת תורה, ס'איז אביסל אנדערש ווי יום טוב, אה, ער האט דאך געגעבן א הסבר וועסטו פארשטיין פארשטיין וואס ער מיינט, פארשטיין אפשר וויאזוי מען קען אנקומען צו דעם דורך די התבוננות, דורך פאוקוסן אויף די געוויסע אספעקט, די געוויסע נקודה, די געוויסע פעולות, די געוויסע מצוות, די געוויסע מנהגים וואס זענען שייך צו דאס, עס צו קענען נאכמאכן, עס צו קענען טון, עס העלפט, כ'זאג נישט אז די הסבר העלפט נישט, די הסבר העלפט, אבער אויב דארפסט נישט זען וואס ס'איז, מען וועט עס נישט זען, איז עס א ברכה לבטלה, עפעס א דברים בעלמא.

זאכן וואס מען דארף מאכן און די קייט פרשת תצוה רעדט פון די בגדים פון די בגדי כהונה פון די עבודה פון די מילואים וואס די עבודה וואס מען מאכט אבער באמת מען קוקט אריין אין פרשת תרומה זעט מען שוין רעדט שוין אויך פון די עבודה ס'הייסט אגב די כלי מען זאגט דאך וואס איז די כלי וואס איז די מזבח פאר די מזבח איז אויף די קרבנות מזבח הקטורת מזבח הקטורת ביי די מנורה איז אויף אנצינדן די מנורה וכהנה וכהנה אבער דאס איז אלס א שיינע הסבר דאס הייסט אין די אבסטראקט פארשטייט מען איז אין די מנורה תלוי די עבודת הדלקת המנורה

ואתה תורה, דאס איז די תורה וואס איז, און ס'איז דירעקט, עס איז אפילו ווייניגער, עס שטייט נישט ואתה, ווער איז דער ואתה, מ'קען זיך מוטשען אפשר, אויב מ'האט זיך געקענט מוטשען ווער ס'איז, ס'איז, ס'איז קלאר, און ס'איז דא אין דעם א א בהירות און א געוואלדיגע השגה. זוהר הקדוש רעדט וועגן דעם. בכמה אופנים, אבער תכליתם איז אז ואתה ווייזט אויף די יחוד, די ואתה, די ווארט ואתה אליינס, יא, ס'איז דא איינע פון די דרכי הדרש, איינע פון די דרכי המדרש פון די זוהר, און פון די מדרש באופן כללי, די וואס זוהר איז אפשר נעמט עס א טריט ווייטער, אז מען קען נישט, מען דארף נישט נאר דרש'נען די מעשה פון די פרשה, מען דארף נישט נאר דרש'נען די פסוקים וואס לכאורה זאגט עפעס, תצוה את בני ישראל ויקחו אליך, דארף מען פארשטיין וואס די תצוה, וואס די ויקחו, דאס פארשטייט יעדער איינער. אבער אויך די ווערטער וואס זענען כאילו אזוי ווי נאר מ'קען עס רופן נאר קאנעקשאן ווערטער עפעס נאר אזעלכע ווערטער וואס האבן נישט בלויז פאר זיך קיין משמעות יא די ווארט ואתה מיינט נישט גארנישט ווען ס'איז נישט אין א קאנטעקסט אין א מעשה אדער די ווארט את די ווארט זאת אין אן אנדערע קאנטעקסט די ווארט ואתה מיינט נישט גארנישט אבער אז מ'טראכט אריין און מ'קען זיך טאקע מדייק זיין עפעס אינטערעסאנטע זאך אז די פרשה שטייט אזויפיל מאל ואתה ואתה שוין דא ידוע די אנדערע מדרשים וואס האבן באמערקט כאילו ס'שטייט נישט משה רבינו אנשטאט שטייט ואתה וויל נישט יעצט די אויף די נקודה, אבער מ'זעט אז עפעס א, ס'דא עפעס א דבר וואס איז דא מעורר. און די זוהר זאגט אוודאי איז דא דא א גאנצע סוגיא, ס'דא א גאנצע סוגיא וואס הייסט די יחוד, א גאנצע סוגיא וואס הייסט השראת השכינה, ס'איז א, ס'איז א דבר, ס'איז א סוגיא בפני עצמו. אבער די גאנצע זאך קען מען דרש'נען, קען מען טרעפן, קען מען זען אין די ווארט ואתה. די ווארט ואתה, ס'ווייזט און די זוהר געבט דרשנ'ט אויף אפאר וועגן די ווארט ואתה, איינער זאגט אתה ווייזט אויף די שכינה, שטייט ואתה מחיה את כולם, ואתה די דו די דו וואס איז מחיה את כולם איז א רמז אויף די שכינה אז ואתה תצוה טייטש אז משה זאל עס טוהן מיט די שכינה ואתה הקרב אליך אלעס דארף מען טוהן מיט די שכינה נישט אליינס, און קומט א אנדערע שיטה אין די זוהר א אנדערע מאן דאמר און ער זאגט ניין אפשר דארף מען טייטשן אנדערש ואתה איז טייטש ו' אתה. דאס אז די שכינה שטייט איז באופן כללי שטייט אפשר אין אנדערע פסוק אבער ואתה איז עפעס אנדערע זאך שטייט ו' אתה ו' ווייזט אויף די תפארת ו' ווייזט אויף קודשא בריך אויף די תורה ו' אתה טייטש אז מיט מיטן אתה ס'הייסט אין אנדערע ווערטער אז שכינה איז די זאת שכינה איז די זה הדבר שכינה איז די די קלארקייט דאס איז דאס וואס מ'קען זען כביכול דאס וואס מען קען זאל זיין בפני עיני כל עיני כל ישראל און דאס איז אבער נישט קיין גרויסן חידוש אז ס'איז אליין דאס איז נאר אתה קען נישט קען עס אמאל זיין אזויווי איך זאג פריער א שארפקייט אתה דו יא יא דו און דו און דו טייטש די דו איז א בליק, איז א חיבור, איז א א זאך וואס דריקט אויס, וואס געבט ארויס דאס וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט, ס'איז געווען יעצט די גאנצע מעשה המשכן, די גאנצע תורה פונעם משכן, די גאנצע הלכות פונעם משכן, און יעצט ואתה, און דער אתה, ער איז א ואתה, ער איז נישט קיין סתם א אתה, ער איז א ואתה, ווען ס'איז דא נאר אתה איז אפשר זיין א פראבלעם. דאס איז נאך א השגה פון וואס אונז רעדן וואס מיר קענען זעהן אין די ווארט אין די אין איין ווארט קען איך מיט זאגן פרשת ואתה און זאגן ווי עס פרשת תצוה ווייל פארוואס ווייל די נעמען פון די פרשיות רעכענט נישט מיט די אינסיגניפיקענט ווארדס יא וואס איז וועלכע פרשה זאגן פרשת ואתה פרשת את את זאגט נישט גארנישט את איז נאר א מיט נאך א ווארט מען רופט עס תצוה אבער אמת מען קוקט אין אנדערע פריערדיגע ראשונים פלעגן עס רופן פרשת ואתה תצוה ס'דא אסאך זאכן אזוי כי תשא יא ווייס נישט כי תשא אדער תשא וויאזוי רופט מען די פרשה די כי זאגט נישט גארנישט אזוי ווייטער סאו תצוה תצוה איז

שוין אמאל געלונגט עס אמאל ווער איך עפעס עפעס לאכעדיגס עפעס אינטערעסאנט, אבער עס איז נישט די ריכטיגע יחוד, די ריכטיגע יחוד איז אז איך ווייס וואס די שאו דארף ארויסצוגעבן, איך פארשטיי די מעשה, איך פארשטיי די סוגיא, איך פארשטיי אז ס'דא אזא זאך, נאכדעם גיי איך צו א רבי און איך האב די אימעדזש, איך זעה עס פאר די אויגן, איך זעה וואס ס'איז, איך טו עס, כ'זאג אלץ גיין צו א רבי, אבער די נאך בעסער איז עס אליינס צו טון, אז איך טו עס אליינס, אמאל מאכט זיך אזוי, עס איז ממש, ווער עס לערנט, ווער עס טוט און. אביסל איידלע זאכן ווייסט דאס, אמאל לערנט א מענטש פאר אסאך יאר קען אפילו זיין א מענטש לערנט אדער ער לערנט חסידישע ספרים אדער ער לערנט פילאזאפישע ספרים, און זיי רעדן פון פון געוויסע ענינים, לכאורה טעארעטישע ענינים, און ביז איינמאל בסייעתא דשמיא אדער ער האט געזען א רבי אדער פונקט עפעס ער האט געוויס זיך מתפלל געווען און געטוהן ביז ביז ס'איז געלונגען ער האט געזעהן אה מען קען דאס טוהן דאס איז נישט קיין זאך וואס מען קען רעדן וועגן מען קען רעדן דאס מען קען עס טוהן ס'דא אפילו דיבור וואס איז א מעשה יא ס'דא אזא עקימת שפתיו הוי מעשה ס'דא טראכטן וואס איז א מעשה שוין נישט אונזער שמועס פאר די מינוט ער קען עס טוהן נאכדעם זאגט ער wow יעצט איז ואתה תצוה יעצט קען איך זאגן די דו ס'האט זיך קענאקט ס'האט זיך באהאפטן די דו מיטן ו' ס'האט זיך באהאפטן דעם ואתה מיטן מיטן גאנצן תורה און יעצט מיטאמאל יעצט פארשטייט ער אויף א גאנץ אנדערע יעצט ווייסט ער פון וואס ער רעדט און ס'קען אמאל זיין אזויווי מען זאגט דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב אזויווי מען זאגט נאה דורש נאה מקיים ס'איז שיין צו הערן פון איינער וואס איז א נאה מקיים וואס די שייכות נאה דורש איז עפעס א כשרון בפני עצמו א שיינע דרשן א נאה מקיים ווען ער זאגט די דרשה קענסטו עס זען אז ער טוט עס? וויאזוי קען מען ווייזן? סאיז זייער שווער צו ווייזן די חילוק ווייל סנישט קיין חילוק וואס מען קען אזוי גוט מסביר זיין איך פרוביר עס צו מסביר זיין אבער מען קען עס זען מען קען עס זען אז סאיז א אנדערע זאך סדא איינער וואס ער רעדט פון ער רעדט פון איך ווייס פון די שמחת השכינה ער רעדט פון צער השכינה און ער איז גוט מסביר סדא איינער וואס ער רעדט און סדערמאנט אים פון די צער השכינה אפשר איין וועג פון זיך דערמאנען פון די שכינה איז צו רעדן וועגן דעם סאיז א גוטע וועג אינטעלעקט איז א געוואלדיגע וועג ס'דערמאנט אים עס? אה, קענסטו זעהן? וויאזוי זעהט מען? ס'איז א השם יזכה יבחן, דאס איז א קליינע ו', א קליינע, א קליינע, א קליינע לעטטער, א קליינע זאך, א קליינע אות, וואס דאס דא קומט מיט א ואתה, דאס איז נישט קיין סתם. און די זוהר איז ממשיך מיט דעם אז מ'קען, אויב אזוי דו פארשטייסט אז א קליינע אות, א קליינע ו' איז א גאנצע זאך, זאלסט פארשטיין אז דאס איז די ו' פון די שם י' ק' ו' ק', אויכעט די גאנצע שם, שם הקדוש, די שם הקודש, די שם העצם.

זענען איידלע אותיות, זענען זיי זאגן גארנישט, זיי זאגן עפעס ווען זיי קאנעקטן צו עפעס אנדערש, און מען רעדט ספעשל די אות וואוו, א וואוו איז א וואוו א חיבור, א וואוו קען מאכן א סאונד אפשר אזוי ווי א ווייס, האט דאך די זעלבע סאונד, דארף מען מעיין זיין פונקטליך, אבער עס איז בעצם אותיות וואס זענען הברות כמעט. כמעט אזוי ווי א הבל בלי דיבר און דער משה רבינו ווען ער האט געמאכט דעם משכן האט ער בעצם אריינגעשטעלט די אות וואוו דאס איז געווען אוקיי איך וועל סטאפן רעדן וועגן דעם ווייל דאס קומט מיר שוין אן צו תורות וואס מען דארף עס טון מען דארף עס פארשטיין דארף רעדן פון די שם אוקיי נישט נישט אונזער שמועס פאר היינט אבער וואס איז מיין שמועס פאר היינט איך וויל איך וויל געבן א דוגמא פון וועגן די זאך, איך וויל רעדן פון א זאך וואס מ'קען רעדן פון איהם אסאך, און אונז האבן גערעדט די לעצטע פאר שיעורים, אין די מחשבה שיעורים, וועגן וועגן א נושא פון שמחה, און בעיקר האבן מיר גערעדט אביסל וועגן שמחה בין אדם לחבירו, ס'איז א משמעות, א דיוק אין די רמב"ם, א פשעטל, א מהלך, א פיליזאפיע, ס'אלץ וואויל. ס'אלץ תורות ס'אלץ א תורה. מען דארף אבער מאכן פון דעם א ואתה. דאס איז דאס איז די תפקיד פון די שיעור. איינע פון די תפקידים פון די שיעור וואס איז אנדערש ווי די אנדערע שיעורים וואס אונז לערנען. אז די שיעור פרוביר איך צו רעדן דירעקט צו דעם ואתה. און דער ואתה איז א גרויסער סוד. דאס א שיעור זוהר. דאס איז דא דא טרעפט זיך די סוד. דא טרעפט זיך די עכטע ואתה. די עכטע קאנעקשאן פון וואס אונז זענען. וואס די תורה לערנט אונז. איז כ'וועל טרייען צו רעדן וועגן דאס מער דירעקט, מער דירעקט, אויב איך קען. ס'דא אזא מידה וואס הייסט מדת השמחה, ס'איז איינע פון די יסודות'דיגע מדות, ס'שטייט נישט בפירוש, נישט גענוג בפירוש אפשר אין די תורה, מ'קען טרעפן דיוקים. על פי, מ'האט געלערנט אז על פי פילאזאפיע, על פי רמב"ם איז עס וויכטיג, און זיכער על פי. פנימיות די זוהר זאגט אפאר פלעצער אויפן פסוק עבדו את ה' בשמחה די זוהר איז מדגיש און מאכט שארפער נישט דא לית פולחנא דקודשא בריך הוא אלא בשמחה נישט דא קיין שום עבודה נאר בשמחה די זוהר מוטשעט זיך אפילו וויאזוי קען זיין אז ס'דא אבילות אויפן חרבן וויאזוי פארענטפערט מען דאס וואס פארענטפערט מען די אנדערע ענינים וואס אמאל זאגט מען לא ימלא שחוק פיו בעולם הזה וואס האבן געלערנט פון די רמב"ם זיין תירוץ אויף די שאלה די זוהר מוטשעט זיך אויף דעם אין א זייער קלארע אופן ס'הייסט און אזוי ווי די ס'איז ידוע פון ארי הקדוש אז כל השגות לא זכה אלא על ידי שמחה של מצוה איז דא עפעס א זייער א ערענסטע קשר פון די וועג די וועג פון לעבן וואס הייסט וואס הייסט פנימיות די וועג וואס הייסט זוהר די אור התורה די סודות התורה און שמחה. סאו שמחה כאפט אן עפעס א עפעס א נקודה עפעס א נקודה פנימית עפעס א איידעלע זאך ס'איז שווער עס ארויסצוגעבן שווער מדייק צו זיין וואס ס'איז מ'דארף קענען אבער ס'איז שווער און ס'איז מורא'דיג וויכטיג ס'איז מורא'דיג צענטראל פאר דער וואס טראכט אויף די תורה אויף די וועג וואס אונז טראכטן. און אז ס'איז אזא שווערע זאך צו מגדיר זיין, צו מסביר זיין אפשר, וואלט מען געמיינט אז ס'איז אויך א שווערע זאך צו טון. אפשר איז עס שווער אמאל, מענטשן האבן פראבלעמען, מענטשן האבן צרות, מענטשן האבן נאטירליכע דעפרעסיע און אנדערע זאכן. אבער ס'איז מסתמא א גוטע זאך, א זאך וואס איז קלאר, מ'קען גלייך זען אז ס'איז, ס'איז דירעקט. ס'איז א זאך וואס מ'קען זען. אה, כ'געדענק כ'בין געווען, כ'פארצייל מעשה'ס, אפשר איז גרינגער צו הערן. כ'בין געווען א

וואס מיינט שמחה וואס מיינט עס מדגיש שמחה יא עס איז א דגוש דרכי החסידות מען מאכט א מער א עסק פון געוויסע זאכן איינע פון די זאכן וואס די חסידים מאכן א עסק איז שמחה וואס איז אבער שמחה דאס איז אינטערעסאנט איך קענסט גיין אין דריי חסידות'ן וואס אונז קענען און יעדער איינער זאל זיך דרייען איינע פון די יא איינע פון די זאכן וואס איך פוש אז יעדער זאל זיך דרייען אביסל אין פארשידענע פלעצער מען דארף קענען זען ווי דאס ארבעט וואס עס מיינט און גיין אין קארלין וועסט זען ס'איז דא איין סארט שמחה. קענסט גיין אין אמשינאוו, וועסט זען נאך א, צוויי חסידות'ן וואס זענען פרייליך. זיי זענען די מהלך החיים דארט איז פרייליך, מהלך הטיש, מהלך העבודה, עס איז פרייליך, נישט אנדערע פלעצער וואס איז שווערער צו זאגן. זיי זענען פרייליך, מ'קען זען אז זיי זענען פרייליך. אבער עס איז אנדערש. שמחת קארלין און שמחת אמשינאוו, און שמחת ברסלב, זענען דריי מענטשן וואס רעדן אסאך וועגן שמחה, און עס איז עפעס אנדערע סארט שמחה, עס איז א אנדערע זאך. דריי אנדערע זאכן. וויאזוי מען איז מגדיר דאס, כ'בין זיכער אז איינער איז קלוג, גענוג קלוג, קען ער טרעפן א גוטע הגדרה וואס זאל גענוג ארויסגעבן וואס מה בין שמחת אמשינאוו לשמחת קארלין. קען דאס ארויסגעבן. כ'האב נישט געטראכט וועגן וויאזוי מען קען, אבער זיכער אז מען קען טרעפן א גוטע הגדרה און איינער וואס קען די דריי פלעצער וועט עס פארשטיין. אה, געבט עס גוט ארויס. אבער דאס איז א הסבר שלאחר המעשה. האסט געזען, יעצט קען איך דיך עס מסביר זיין, אפשר מיט די הסבר קען מען עס ווייטער אויסלערנען, כ'דארף טראכטן. אבער זיכער אז די בעסטע וועג עס צו זען איז זיך אביסל דרייען דארט. גייט צו אפאר קארלינער טישן, גייט צו אפאר אמשינאווער טישן, גייט צו אפאר ברסלב'ע פארברענגענס, צו זען וואס איז, וואס מיינט מען ווען מען זאגט דארט שמחה, וואס מיינט מען ווען מען זאגט דא שמחה, וואס מיינט מען ווען מען זאגט דא שמחה. פשוטע זאכן. סאו איך האב גערעדט די וואך, מ'לערנען וועגן שמחה בין אדם לחבירו, זייער א וויכטיגע זאך, זייער א קרויניסטיגע זאך, וואס שמחה, מ'ברענגט ראיות אויף דעם. א שמחה האט צו טון מיט נאנטע חברים, די גאנצע פורים איז האט צו טון מיט אהבת ישראל, מיט אהבת חברים, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים, די עיקר מצוה פון פורים, און עס האט עפעס צו טון מיט די ענין פון שמחה, וואס האט עס צו טון? עס איז דא אזא סארט שמחה וואס איז הוה מקבל כל אדם בשמחה ווי מ'האט געברענגט די משנה. יעצט וואס מיינט עס? וואס טוט דאס? מען קען פרעגן וואס מיינט עס? וואס טוט עס? ווי אזוי ארבעט עס? ווי אזוי טוט מען עס? און מען קען נאך פרעגן נאך מער וואס קומט זיך אים גערעדט וועגן דעם קומט זיך אים עפעס יעדע שמחה קומט זיך עפעס יעדער עפעס א שלום עליכם מיט א גרויסן שמייכל און מיט א קליינע שמייכל איז גענוג ניין עפעס אזא עפעס א חסידישע שלום עליכם אזוי און גערעדט אז שמחה איז איז משוה קטן וגדול שמחה איז יעדע איינער די זעלבע שמייכל וואס איז די יושר פון די זאך וויאזוי ארבעט דאס. סאו איך דארף געבן אביסל ציור פון וואס מען רעדט. סאו איך וויל זאגן אזוי. עס איז דא וועגן מען קען זען ווען מענטשן גריטן אנדערע מענטשן. באגריסן אנדערע מענטשן אין אנדערע אין אנדערע וועגן. ס'דא אנדערע נוסחאות פאר דעם. אנדערע פארמען ווי דאס צו טון. און מען קען סקעילן, מען קען מדרג זיין די סארט וועגן פון באגריסן א צווייטן, פון זאגן גוט מארגן, גוט יאהר, שלום עליכם, בכלל פון רעדן מיט א צווייטן בעצם, אויף א סקעיל פון ווי פרייליך ס'איז, ס'איז נישט אזוי קאמפליצירט. למשל איך מיין אז די גרעסטע מקבל כל אדם בשמחה איז ווען מען גייט אזוי א נורסערי, כיתה א', אין קינדערגארטן, און די קינדער קומען אריין און די מורה אדער די רבי זאגט אה גוט מארגן יענקל וויאזוי איז געווען דיין שלאף און אזוי יא א מור'דיגע חיות א געוואלדיגע זייער אסאך אזוי ווי נעימות דאס איז דאס הייסט מקבל כל אדם בשמחה. איז עס נישט אונז ס'דא מענטשן ס'דא עדאלטס וואס פירן זיך מער אזוי מען קען גיין וואס מ'עט נישט דא מענטשן וואס אויב וועט קומען וואס מ'עט נישט דא גיין גוט מארגן מיט א שמייכל מען פרעגן מדוע פניך טובים היום יא אין די תורה ווען מ'האט געטראפן א מענטש און ער האט געזאגט גוט מארגן זאגט ער מדוע פניכם רעים היום יוסף האט געפרעגט פאר די שר המשקים די שר האופים וואס איז דיין פנים שלעכט ס'הייסט ס'הייסט מדוע פניכם רעים יא פניכם א פנים אזוי ווי דער רבי ישראל סאלאנטער האט געזאגט א פנים פון א מענטש איז א רשות הרבים ס'איז נישט קיין רשות היחיד, דיין קאפ איז א רשות היחיד, הארץ איז א רשות היחיד, אבער דיין פנים איז א רשות הרבים, דיין פנים איז ליטערלי פונה, יא, ס'איז פונה צו א צווייטן, און ווען א מענטש גייט מיט א פנים רעות, א אפילו א נוטראלע פנים קען מען פרעגן וואס איז, כ'האב נישט געהערט קיינמאל מ'זאל פרעגן אין די תורה א מענטש מדוע פניך טובים היום וואס ביסט אזוי ביסט אזוי וואס מלא שמחה איך האב יא געזען אסאך מאל אין בסמעדרעש קומט אמאל אריין אמאל פונקט ס'איז געווען עפעס א גיטע דזשאוק אדער פונקט אים די פרישטאג געלונגען די קאווע געווען געשמאק היינט קומט איינער אריין אין בסמעדרעש זאגט אזא גוט מארגן אזוי מיט צופיל שמחה און די עולם קוקט עפעס אן אז משוגע וואס טוט וואס איז געשען היינט עפעס פרייליך? דא מענטשן וואס האבן א לייסענס, ער איז דער בדחן, ער איז דער ידוע אלס א לעבעדיגער יונגערמאן, יא, ער מעג, ער מעג זאגן גוט מארגן מיט א שמייכל פאר יעדעם. א נארמאלער מענטש, עפעס אזא סעמי שמייכל, איז מותר, לויט די יש אומרים, אבער זיכער אז אזא גרויסן אזוי ווי, זאגט ביסט א נורסערי מורה? ביסט א, ביסט א קליינע, ביסט א, ביסט א חדר רבי? א גוטן מארגן! וואס איז שלעכט? ס'קאסט געלט? געשעט עפעס אז מ'זאגט אזוי?

ס'הייסט דער דער שיינער גוט מארגן דער וואס זאגט א גוט מארגן איז ער מען האט אים מער ליב עס איז גורם מער אהבת חברים עס איז גורם מער אהבת ישראל און מען דארף טראכטן ווי אזוי דאס צו טון ווייל עס איז שווער צו מאכן א פעיק שמייכל ווען מען האלט נישט דערביי שוין אפשר דארף מען זיך מתבונן זיין עפעס א גוטע טראכטן א גוטע מחשבה טראכטן מודה אני אויף וואס מען קען דאנקען אויף וואס מען קען זיין צופרידן אויף דעם קומט ארויס א שיינע שמייכל וואדע אפשר ס'דא מאור פנים של שבת ס'דא שבת א געוויסע שמחה יא אז די גיט שבת יעדן זאגן גיט שבת שבת נאכן דאווענען איז אנדערש ווי די גיט שבת פון שבת פארן דאווענען דאס הייסט מוח דאס הייסט מאור פנים יא דאס הייסט מ'האט געזאגט לכו נרננה מ'האט זיך משבח געווען גדלות השם ברוך השם ס'שבת ברוך השם ס'דא א שיינע וועלט אה יא ווי שטייט שמחתני בפעלך אה און זאגט ער גוט שבת מיט דעם שמחה און עס סאונדט אנדערש ווי דער גוט מארגן פון א גאנצע וואך דאס הייסט ווי די קלאר די שמחה פון שבת איז א שמחה בין אדם לחברו אויך עס איז א זאך וואס מאכט זיך אליינס פרייליך עס מאכט אנדערע אידן פרייליך עס מאכט זיי דיר ליב האבן ס'איז א א גוטע זאך סאו יעצט האב איך א סימפל דעפענישן שמחה וואס איך האב גערעדט וועגן שמחה בין אדם לחברו סבר פנים יפות מיינט מער זיין מער נענטער צו ווי אזוי די נורסערי רבי צו די נורסערי מורה זאגט גוט מארגן פאר די קינדער, מאך מאכן אלע דיינע אינטעראקשענס מער אזוי, דעמאלטס דאס פון דאס רעדט די פסוק, עס איז דא פורים וואס איז ממש אזוי, מען קען זען פורים ווי אידן פירן זיך טאקע אזוי, יא עס איז אביסל שיכור עס איז אביסל פרייליך, זאגט ער א גרויסן פרייליכן פורים פאר יעדן איינעם, עס איז דא שבת עס איז דא יום טוב אבער דאס איז די די עבודה דאס איז די די פרעקטיס דא אז אלץ מער מאכן נענטער צו דעם זהו זייער סימפל. אקעי אזויפיל קען איך רעדן פון די פראבלעם איז אז מען דארף דאס פרובירן יעדער איינער זאל דאס פרובירן מען דארף פרובירן צו מאכן מער בעיבי'ש יא בעיבי'ש פאר א בעיבי מענטשן האבן א מנהג צו רעדן צו א בעיבי בשמחה מקבל זיין בשמחה וואס איז שלעכט נאר א בעיבי קומט זיך עס קומט זיך פאר גרויסע מענטשן אויך דאס איז בפשוט בפשטות. יעצט איך דארף ווייל דו ביסט א חכם דארף מען געבן שוחד, דארף מען מסביר זיין פארוואס ס'מאכט סענס, פארוואס ס'לוינט זיך, האסט זיך אזעלכע קטרוגים, ס'דא אסאך קטרוגים אויף דעם, וואס הייסט, מ'וועט מיינען אז ביסט א נאריש, מ'וועט מיינען, בפרט ס'דא איינער וואס קומט זיך אים נישט, איז א שונא עכו, איז א שונא, צו ס'איז בארעכטיגט א שנאת חינם, צו א שנאת נישט חינם, און וואס הייסט, כ'וועל זאגן זיין אזוי שיין צו אים, וואס וועט נישט מיינען אז איך מיין ערענסט, איך ווייס נישט איך קען מנצח זיין אין מיין קריג מיט יענעם אה אדער איך בין אינדערהיים מיין יונגל מיין ווייב מיין חברים איך דארף אים יעצט אנשרייען איך דארף אים ער האט מיך נישט געפאלגט ער האט נישט געגאנגען טון וואס ער האט געדארפט וואס הייסט איך זאגסט מיך איך זאל זיין אלעמאל אזוי וואס איז דאס עפעס א וועג פון פירן א וועלט. אה. קא משמע לן, לאמיר, לאמיר, לאמיר אביסל אריינגיין אין דעם, לאמיר אביסל פארשטיין, אז דאס לוינט זיך אויכעט, דאס איז, דאס איז קבלה. מיר האבן גערעדט וועגן דעם א פאר מאל, וועגן די שעיר לעזאזל, און אסתר. און ס'איז א, ס'איז א עצה אמיתית, און די זוהר רעדט וועגן דעם אין פרשת תצוה, מסתמא האט דאס, די גאנצע שמועס וואס מיר האבן גערעדט, ס'איז אסאך שפעטער, אבער אלעס האט צוטוהן. מה ראתה אסתר שזימנה את המן למשתה? און אחשורוש? איין זאך וואס מען זעט אין מגילת אסתר, אז מען וויל עפעס פון יענעם דארף מען אים געבן א גלעזל בראנפן, א גלעזל משקה. דארף מען רופן צו א פארטי. דאס איז א וועג. דאס איז א וועג. אסתר האט געוואלט פון המן עפעס, געוואלט פון אחשורוש עפעס, זי האט אפילו געוואוסט נאכנישט וויאזוי זי גייט עס פונקט טון. קודם לאמיר זיך זעצן טרינקען.

נו, איז דארף איך אים רעדן. אה, יעצט וויאזוי רעדט מען מיט א מענטש? ס'איז דא אסאך וועגן. און בעומק איז דא א נקודה אין דעם, אבער בפשטות, ס'דא אסאך וועגן. ס'דא אסאך וועגן וויאזוי צו מאכן איינער טון וואס דו ווילסט. צו מאכן א, משפיע זיין אויף מענטשן. ס'דא וועגן. ס'דא א מקל נועם, ס'דא א מקל חובלים. מ'קען שלאגן, אקעי, איין וועג. ס'ארבעט, אבער ר' נחמן ברסלבער האט געזאגט אז מענטשן מיינען אז ס'דא צוויי וועגן אויפצוטון, ס'דא בדרכי נועם און ס'דא בתקיפות, און אסאך מאל מיינט מען נו, ס'געלונגט נישט בדרכי נועם, אה, מען דארף גיין מיט תקיפות, זעסט דאך אז כ'האב געגאנגען מיט שארפקייט, כ'האב געגאנגען מיטן שלאגן, און דאס האב איך אויפגעטון. זאגט ר' נחמן אז אלעמאל ווען מ'מיינט דאס, זאלסטו וויסן אז ווען דו וואלסט געגאנגען מיט נעימות וואלסטו נאכמער אויפגעטון. שווער צו אלעמאל זאגן אזעלכע כלל כללים אבער ווען מ' די רגע ווען מ'זאגט א יוצא מן הכלל זאגט מענטש אה יעצט ווייסט פארוואס מענטשן זאגן שארפע זאכן ווייל יעדער וואס זאגט א יוצא מן הכלל זאגט ער יעדער מאל איז דא יוצא מן הכלל ווייסט וואס ס'איז נישט דא קיין יוצא מן הכלל אבער וואס איז די לאדזשיק דא? די לאדזשיק איז פשוט אז ס'איז ארבעט צו מאכן יענעם צו מאכן עפעס מיט א צווייטן שלום צו פירן א וועלט צו מאכן אז יענער זאל גיין מיט מיר איז נישט קיין גרינגע זאך ס'איז א שוועריקייט צו שלאגן איז אויכעט שווער ס'נעמט אסאך ענערדזשי צו שלאגן יא נישט קיין זאך וואס איז גרינג אלעס איז א עבודה אלעס איז ארבעט לפי דרכו איז אויב אויב דו גייסט שוין אריין ארבעטן דו גייסט שוין אריינלייגן עפערט דו גייסט שוין אריינלייגן ענערדזשי אין דעם איז ווערט דו גייסט עס טון אין א וועג וואס איז א שלעכטע וועג די זעלבע ענערדזשי אין אנדערע ווערטער געווענליך מענטשן מיינען אז די גרינגע וועג איז גיין בדרכי נועם נו אז ס'גייט נישט גיין וועט מען טון די שווערע וועג די מער שווערע וועג פון שלאגן ס'איז אבער נישט אמת ס'הייסט ס'איז אמת ווייל רוב מענטשן לייגן אריין מער כח אין שלאגן ווייניגער כח אין שלאגן ווי אין ווי אין ווי אין דרכי נועם ווי אין אהבה שוין אז ביי דיך אהבה איז ווען דו האסט נאר ליב ווען ווען ס'איז דיר גרינג ליב צו האבן איז אוודאי מיינסטו אקעי אבער עס גייט נישט די גרינגע וועג וועט מען טון דארף מען זיך ביסל מער מתגבר זיין און טון א שווערערע וועג אבער מען דארף זיך אריינטראכטן אז ס'איז דא אסאך לעוועלס און געזאגט אסאך לעוועלס פון מקבל כל אדם בשמחה דא זייער אסאך לעוועלס פון דעם און אוואדע איינער וואס איז אים גרינגער צו זאגן א גוט מארגן ס'איז דיין חבר ווייסט וואס איך מיין דארף מען זיך נישט אזויפיל מתגבר זיין מתאמץ זיין צו מאכן אזא גאנצע שאו יא ווייל ער ווייסט דאך שוין אה ס'איז טאקע גרינג אבער איינער וואס איז דיין שונא ער ווייסט נישט, דו גייסט אים זאגן א סתם גוטן מארגן, מיינט ער עס מיינט נישט ער, עס מיינט נישט עס מיינט צו זאגן א שלעכטן מארגן. דארפסט אים זאגן מיט א גרויסן חיות, דארפסט אים מאכן א געבן א האג, דארפסט אים געבן א גאנצע דאס, פארוואס ווייל פאר אים זאל אנקומען די מעסעדזש, קומט אסאך מער ארבעט. אזוי אויב מען וועט אריינלייגן אזויפיל ארבעט אין בדרך אהבה, כמעט אלעמאל וואס וויפיל איך כמעט אלעמאל, כ'ווייס נישט אלעמאל, ארבעט עס נאך אזוי גוט. אז לייגסט שוין אריין די זעלבע עפערט אז געסט שוין אזויפיל ארבעט האסט קיין טענות וועסט זאגן אה ס'איז מיין שונא עס קומט זיך אים נישט אה דארפסטו געדענקען אונז רעדן נישט דא יעצט וואס פון די וואס ער קומט קומט זיך יענעם איך זאל אים זאגן א שיינע גוט מארגן כ'רעד אפילו איבער עגאיסטיש איך דארף עפעס פון אים איך דארף עפעס פון יענעם איך דארף המן זאל סטאפן יא איך דארף ער זאל הענגען וויאזוי גייט מען דאס טון איז דא איין וועג מ'וועט מ'וועט זיך שלאגן איך האב שטערקער פון דעם לייגן אסאך עפערט ווייסט דו וואס מ'וועט טרייען אזוי פיל עפערט צוויי סעודות יא זיי מאל א דאבל צוויי סעודות צוויי גאנצע פארטיס גיין מאכן נאר פאר המן אליינס מ'וועט זען אויב דאס וועט נישט ארבעטן מ'וועט טרייען טרעפט טראכטן נאך סעודות צו מאכן צוויי סעודות נישט אזוי פיל ס'איז דא ווער ס'זאל מאכן די סעודות נישט די פראבלעם צוויי גאנצע סעודות און נאכדעם וועט מען זעהן, און באופן כללי ארבעט עס, באופן כללי ארבעט עס, אקעי. און דאס איז פראקטיש. און טיפער גערעדט, דארף מען געדענקען אז שמחה טייטש קדושה. און עצבות און דעפרעסיע טייטש סטרא אחרא, דאס איז כמעט די הגדרה. הארת פנים איז קדושה. און די וועג פון זיך שלאגן מיט סטרא אחרא, ס'דא א וועג פון זיך שלאגן מיט קליפות, דאס איז וויכטיג, ס'דא מחיית עמלק, מ'דארף זיך שלאגן מיט די קליפה, נישט גענוג צו זיין גוט, מ'דארף אויך מאכן סור מרע, אבער וויאזוי מאכט מען סור מרע? ס'איז נאר דא איין וועג, מ'דארף מאכן מער קדושה און ווייניגער טומאה, מער, אין אנדערע ווערטער, מער שמחה און ווייניגער עצבות, אין אנדערע ווערטער, מער אורה און ווייניגער חושך. וויאזוי מאכט מען דאס? דורכ'ן שלאגן? דורכ'ן נאך א שטיקל חושך? מאכט נישט קיין סענס אפילו. אין אנדערע ווערטער, ווילסט אויסמעקן המן, ווילסט אים מכניע זיין, ווילסט אים צוברעכן. וואס מיינט צוברעכן? ס'זאל זיין ווייניגער קליפה אויף די וועלט און מער קדושה, אקעי ס'איז אויך סאו פשוט, מאך אים מער הייליג, זיי מקרב אל הקדושה, און דאס איז דאס איז די דרך, דאס איז, איך קען שוין נישט קיין כח יעצט צו מער מסביר זיין, דאס איז די דרך פון מקרב זיין צו ברענגען מער קדושה, און פון דעם אויב המן האלט נישט ביים תשובה טון וועט ער שטארבן, וועט ער פלאצן, ס'איז נאך א שמועס וויאזוי ס'געשעט, אבער ס'איז אלעמאל, אקעי, איך קען נישט ארויסגעבן אזוי גוט, אט אזויפיל קען איך ארויסגעבן היינט די נקודה.